טייערע ברידער, אונז האלטן ערב שבת חנוכה, ערשטער טאג חנוכה, ווילן טאקע רעדן פון די ערשטע זאך וואס מען קען זען, לפחות איינע פון די ערשטע זאכן וואס מען קען זען וועגן חנוכה. און ווי זעט מען וועגן חנוכה? יעדע זאך אז מען וויל עס ריכטיג פארשטיין, דארף מען דאך קוקן אין די אין די ערשטע פלאץ דאס איז דאך די טייטש צו פארשטיין עפעס באמת דאך די טייטש פון וואו ס'קומט, פון וואו ס'קומט איז נישט נאר די מקור קענסט פרעגן למשל וואס איז די מקור פון א געוויסע מנהג זאגן ס'האט זיך אנגעהויבן ביי דער און דער איד ביי דער און דער זיידע יא דאס איז טאקע די מקור די היסטארישע מקור אבער ס'איז נאר די מקור אין איין זין קענסט קומען איינער שפעטער און זאגן אז דער ערשטער וואס האט זיך געפירט די מנהג האט נישט פארשטאנען, האט נישט פארשטאנען גענוג די עומק המנהג אדער די עומק המצוה, מיינט נישט וועט קומען א צווייטער זאגן אבער דאס איז דאך נישט די מקור, מקור קען האבן אסאך טייטשן, מקור דאס הייסט מקור איז אנדערע וועג פון זאגן די סיבה, אן אנדערע וועג פון זאגן די די ריזען, פון ווי קומט עס טאקע? איז אוודאי קען זיין אז אין עולם הזה, אין עולם ההיסטאריע, אין די כראנאלאגישע וועלט פון עולם הזה קומט עס פון. דער און דער פלאץ פון דער און דער צייט און אזוי ווייטער אויב מען טראכט אבער אין די עולם השכל אין די עולם האיידיעס פון ווי קומט עס קומט עס פון א געוויסע סיבה און מען קען באמת זאגן אז דער וואס האט עס געמאכט לאו דווקא האט געוויסט עד היכן הדברים מגיעים פון וואס קומט יענע סיבה אז איינער מאכט עפעס וועגן עפעס א זאך קען דאך זיין אז די סיבה וואס ער האט עס געמאכט אליין שטייט אויף נאך א סיבה און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. און אזוי דארף מען באמת אנקומען צו די ערשטע סיבה, אין אנדערע ווערטער אין א געוויסע זין, צו טראכטן פון וואו א זאך קומט, דארף מען אנקומען אלעמאל צום גאט, אונז לערנען אין אונזערע שיעורים וועגן די קאנצעפט פון סיבת הסיבות. די מושג פון סיבת הסיבות איז אז מען גייט צוריק אויף יעדע זאך און פרעגט פארוואס און פארוואס און פארוואס, און קען זיין אז ס'וועט זיין זייער אסאך סיבות, קען זיין אז ווי קלוגער א מענטש איז, וויפיל מער חכמה מען ווייסט, קומט מען אן צו מער סיבות, אבער צום סוף דארף מען אנקומען צו א גאט, צו דעם וואס דער דער אייבערשטער, אדער וואס אונז רופן א גאט, וואס אונז רופן סיבת הסיבות, האט אנגעהויבן די גאנצע שפיל, אנגעהויבן דרייען די גאנצע דריידל, פון דעם איז אנגעקומען צו אונז. על כל פנים איז צו צו זוכן די אנהייב די שורש פון א זאך דאס איז א דאס איז א גוטע א גוטע וועג פון כולל זיין אלע מיני וועגן פון זוכן הסבר פון זוכן א משמעות קען מען זאגן פון וואו ס'קומט און איך זאג פון וואו ס'קומט מיין איך נישט פון וואו ס'קומט טעכניש ס'קומט פון אפריקע אדער ס'קומט פון אינדיע אדער ס'קומט פון אייראפע איך רעד נישט פון דעם איך רעד פון וואו ס'קומט פון וואו די געדאנק קומט מען דארף פארשטיין די געדאנק פון וואו קומט אז ס'דא אזא געדאנק אין אנדערע ווערטער אויב מען רעדט אין א אידישע קאנטעקסט פון די אידן וואס אונז גייען מיט די תורה דארף מען יעדע זאך פרעגן וואו ס'שטייט אין מעשה בראשית וואו קומט עס אין פרשת בראשית פרשת בראשית איז דאך דאס איז דאך די טייטש מעשה בראשית די אנהייב פון אלע זאכן ווער ס'לערנט ספר בראשית נישט נאר פרשת בראשית באמת זעהט אז די ספר בראשית וואס אונז האלט טאקע יעצט אינמיטן לערנען ספר בראשית מ'האלט כמעט ביים סוף מ'קען זאגן די דריטע לעצטע פערטל פון ספר בראשית אבער דאס רעדט זיך פון וואו ס'איז ווי איז געווארן אלע זאכן למשל אז מען זאגט אז דא איז ארץ ישראל ארץ ישראל איז א הייליגע פלאץ ארץ ישראל איז די פלאץ פון די אידן פון וואו קומט עס מהיכי תיתי יש לומר קוק אין פרשת לך לך וועסטו זען דא האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מעשה און ס'גייט ווייטער און ווייטער איז אלץ פרטים מער פון וואו ס'קומט דאס אדער פרעג פון וואו ס'קומט די מקום המקדש מהיכי תיתי אז דא איז די דא איז שער השמים וועסטו זען ס'איז דא א מעשה פון יעקב אבינו בית אל ס'איז דא א מעשה פון אברהם אבינו בהר הוי' יראה די אלע מעשיות זענען צוטריט פאר ענטפערן די קשיא פון פארוואס, פון וואו ס'קומט, וואס איז דער שורש, וואס איז דער מקור פון יעדע זאך, און דער מקור קען זיין היסטאריש, אז בראשית גייט בעיקר היסטאריש, אויב מען פארשטייט באמת בראשית מיינט עס לאו דווקא היסטאריש, די היסטאריע איז דאך נישט במקרה, די היסטאריע וואס מ'לערנט אין ספר בראשית איז נישט במקרה אז פונקט איז געווען אזוי, ס'איז דאך אויסגעקומען אזוי. ווען מ'לערנט די סוד פון מעשה בראשית. איז אז דאס איז בעצם די סדר הדברים. מ'קען עס אפילו רופן רופן די טבע הדברים. די טבע איז אז די וועלט איז דא. כ'ווייס נישט וואס די תירוץ, וואס די וואס די נמשל, וואס איז די אמת'דיגע גדר פון גאנץ מעשה בראשית. די אמת איז דאך אזוי אז אין די וועלט איז דא ליכטיגקייט מיט טונקלקייט און וואס עס זאל נאר מיינען, וויאזוי מ'וועט עס טייטשן לויט די הבנות המתחדשות בכל יום. דאס איז זיכער אז ס'זוכט אנצוקומען צו די שורש, צו די גרעסטע ראשית, די גרעסטע התחלה פון זאכן, אבער דאס זענען דברים מוכרחים, ס'קען נישט זיין אנדערש, ווייל די אייבערשטער האט געקענט מ'זאל, מצד די אייבערשטער זאל עס קענען זיין אנדערש, אבער די וועלט איז אויסגעשטעלט אזוי, און מען זעט ווייטער אז ס'איז דא אברהם אבינו, אברהם אבינו איז א סארט ויאמר אלהים יהי אור, נח איז א סארט ויאמר אלהים יהי אור, יצחק איז א סארט ויאמר אלהים יהי אור, אדער חושך, וואס וויאזוי מען וועט אריינטייטשן יעדע זאך, ס'איז אלץ א המשך פון די לאנגע המשך פון ספר בראשית וואס עס איז נישט נאר די ערשטע פרשה פון בראשית וואס רעדט אפשר ממש פון די התחלה פון די ערשטע פאר זאכן מ'זאגט אז ס'איז דא זעקס טעג אזוי ווי אונז לערנען אלעמאל על פי זוהר כי ששת ימים עשה הוי"ה את השמים ואת הארץ די אייבערשטער האט געמאכט נאר זעקס טעג וואס מיינט זעקס טעג? זעקס פרינסיפלס זעקס פרינציפן זעקס יסודות מ'רופט זיי זעקס ספירות דאס איז אלעס וואס איז דא יעצט אלעס וואס דו זעסט דארפסטו ווילסטו עפעס פארשטיין דארפסטו קענסטו פארשטיין אויף די פשט'עלע פון וואו ס'קומט קענסט פארשטיין די טעם הדבר וואס איז די טעם פארוואס מען האט געמאכט אזוי פארוואס די טעם וואס דאס ארבעט אזוי וואס די טעם וואס דאס ארבעט אזוי אבער טאמער ווילסטו עס מעמיד זיין אויף די ערשטע שרשים טאמער ווילסטו עס פארשטיין די בעסטע וועסטו אנקומען צו סוף צו פרשת בראשית נארוואדע מען דארף דא מעורר זיין אז דאס איז די התחלה און די מיטן איז עפעס פעלט אונז אסאך מאל אונז קענען זאגן פון ווי אזאך איז געקומען יא וועלכע רבי וועלכע אין וועלכע דור מ'וועט פרעגן א היסטאריאן פון וועלכע דור האט זיך אנגעהויבן די ענין פון חנוכה לעכט אדער די חלק פון חנוכה לעכט און קוקן פארשן אין מאמרי חזל און אין פסוקים און ס'איז נישטא קיין פסוקים אבער מ'וועט עס טרעפן וואו ס'האט זיך אנגעהויבן דאס איז איין צד מ'קען זאגן און מ'קען גרינג זעהן אויב דו ווילסט טראכטן מער אפשר דער מענטש וואס האט מתקן געווען וואס האט ער געמיינט וואס איז געווען זיין פילאסאפיע וואס האט ער געטראכט וועגן דעם. וואס געווען זיין פסיכילאגיע וואס האט ער געפילט וועגן דעם דאס איז אפשר א זאך וואס ביי אונז קענען אונז עס וויסן בקושי אויב איינער קען זיך גוט קען ער וויסן אדער איינער איז א עומד על דעת רבו קען ער פארשטיין וואס זענען די טעמי התורה של רבו נאכדעם וויל מען גיין נאך איין טריט פריער פארוואס איז טאקע דא אזא פסיכילאגיע אויף די וועלט פארוואס איז טאקע דא אזעלכע מידות אויף די וועלט פון ווי קומען טאקע אזעלכע געדאנקען איז לאמיר זאגן איינער פארשטייט גוט תורת הנפש איינער פארשטייט גוט פילאסאפיע איינער פארשטייט גוט פשוט'ע זאכן, ער קען פארשטיין פון וואו ס'קומט די צורך, די די סארט צורך, פון וואו ס'קומט די סארט מהלך, פון וואו ס'קומט די סארט הבנה, אפשר נאך איין טריט. פון דארט ביז מעשה בראשית איז נאך זייער אסאך סטעפס, די סטעפס כ'מיין כמעט קיינער נישט וואס איך קען קען אדורך גיין די אלע טריט, מען דארף אויף דעם קענען אלע מיני חכמות, אלע מיני סייענס, אלע מיני פילאסאפיע, אלע מיני מדריגות און מדריגות און מדריגות, ביז מ'וועט אנקומען צו די סוף. וואס דארט דארף שטיין מעשה בראשית, דארט דארף שטיין די ערשטע זאכן, און ווי מען זאגט די פארקערטע איז אויך נישט אינגאנצן גרינג, מען קען קוקן אין מעשה בראשית און פארשטיין מער ווייניגער די מערסטע כלליות'דיגע פרינציפלס, די מערסטע יסודות'דיגע פרינציפלס פון דער וועלט, ווי עס איז לויט וויאזוי די, לפחות לויט וויאזוי די תורה לייגט זיי אראפ אין פרשת בראשית, און לפחות אויב מען רעדט אין א סדר השתלשלות פון תורה, יא אונז רעדן דאך פון תורה און מצוות, אונז רעדן דאך נישט יעצט דווקא פון זאכן אין דער וועלט, הגם ס'איז איין זאך, מען דארף עס קענען צוזאמשטעלן. אבער ווען זיי רעדן ווי אזוי ס'קומען די תורות איז אוודאי די בעסטע און די קלארסטע וועג עס צו פארשטיין איז צוריקגיין צו די חומש צוריקגיין צו תורה שבכתב צו צו בראשית און תורה שבכתב מיין איך נישט דווקא לאפוקי תורה שבעל פה אבער ווי אזוי מ'הייבט פארשטיין די שורש מ'קוקט דווקא אין מדרשי חזל און און אזוי זעט מען ווי זיי בויען זייער שטארק זייער אסאך ארום ארום דאס נאכדעם קען מען זען ווי ס'פארעמט זיך אויס שפעטער מיט ביז מ'קומט אן ביז חנוכה ווייסט מען אז ס'האט זיך דארט אויסגעפארעמט. און אבער אינדערמיטן אינדערמיטן פעלט אונז אסאך און אסאך אסאך סטעפס און דאס איז דאס ארבעט אויף אויסצופילן פון ווי זענען אנגעקומען פון די כללים פשוטים פון מעשה בראשית ביז די כללים פשוטים פון ווי אונז זענען אינצווישן איז דאך דא אן א שי אן א שיעור לינקס אין די טשעין אן א שיעור חלקים וואס אונז ווייסן נישט מ'קען זאגן אז אונז ווייסן נישט קודם דאס איז אלץ געקומען צו זאגן שלא תאמר אז צו לערנען אריינצולערנען א ענין פון חנוכה אין מעשה בראשית איז עפעס א ענין פון דרוש, איז עפעס א ענין פון, עס קען דאך נישט זיין אזוי ווי דער רמבם פרעגט אין אין ספר המצוות ווי קען מען זאגן א זאך אז משה רבינו זאל זאגן אז מען זאל זאגן הלל חנוכה, איז דאך דאך נישט געווען בימיו וואס קען עס זיין, ער האט געזאגט א נביאות, איז דאך נישט קיין, קען זיין אבער איז דאך נישט קיין, קיין טעם צו זאגן אז משה רבינו זאל זאגן א מצוה אז ווען עס וועט זיין יוונים עס וועט זיין חנוכה, דאס איז די רמבם'ס קשיא אין ספר המצוות. נאר באמת, און ס'קומט אפשר ארויס פון די רמבן'ס תירוץ, די רמבן נעמט זיך יא אן פאר דעם וואס זאגט אז חנוכה איז אפשר א דאורייתא, אבער על כל פנים אפילו אז מען לערנט נישט די ענין פון דאורייתא דווקא אזוי, געשריבן וועגן דעם באריכות פאריאר, איז נאך אלץ אמת אז מען קען פארשטיין אז דער רמז ווען מען לערנט א רמז פון חנוכה אין מעשה בראשית, די עולם פון בראשית איז נישט קיין רמז אז ס'איז אמת אין א סך הכל קען מען פארשטיין אז די סיי די השתלשלות די טעם ס'הייסט א טעם מיט יעדעס דאס אז א זאך קומט ארויס פון עפעס מיינט דאך נישט אז ס'מוז אלעמאל האבן ארויסגעקומען פון דעם יא דאס וואס איך בין א אייניקל פון מיין עלטער זיידע מיינט נישט אז ווען ס'איז געווען מיין עלטער זיידע איז געווען מיר עס קוקן עס פארשטיין מיך עס פארשטיין מיין טאטע פון דעם קומט מיין זיידע פון דעם קומט די עלטער זיידע און אזוי ביז אדם הראשון'ס צייטן אנדערע ווערטער אויב דו ווילסט ריכטיג מיך פארשטיין דארפסטו באמת פארשטיין אדם הראשון.

חנוכה איז נישט אזוי שווער, אמאל פרעגט מען פסח מער די קשיא, איך ווייס נישט פונקט פארוואס, ווען פונקטליך מענטשן פרעגן די סארט קשיא'ס איז א זאך בפני עצמו וואס מען דארף זען וואס מענטשן פארשטייען און וואס מענטשן פארשטייען נישט, אבער על כל פנים די תירוץ, אויב מען פארשטייט די כלל, די כלל הדבר, איז טאקע פארשטיין אז דען זאגן יוון אזוי ווי פירט זיך אזוי טאקע די מדרש, די מדרש ווען ער זאגט יוון בזמן וואס נישטא קיין יוון מיינט ער נישט יוון ער מיינט די היינטיגע ער מיינט די דער יצר הרע, ער מיינט וואס איז די רע וואס ער רעדט וועגן, עס איז נאר א, פארקערט, דער יוון וואס איז געווען א רשע, א צורר ישראל, וואס האט געמאכט גזירות, איז נאר איין ספעציפישע היכי תמצי פון די חושך על פני תהום פון פרשת בראשית, אבער ווען אונז ווען דער יוון איז שוין אוועק געגאנגען, יעצט איז דא א צווייטע חושך על פני תהום וואס אונז קענען אים רופן יוון על דרך השאלה, ווייל ער איז דאך די זעלבע מקור פון יוון, אט די זעלבע זאך די מצוה פון נר חנוכה, נר חנוכה האט געהאט איין פשט פאר א יאר, האט געהאט איין פשט אין די זמן ה מכבים דאס איין פשט אין די זמן הראשונים איין פשט אין די זמן האחרונים ס'איז א פשט היינט, אבער די אלע פשטות קומען ארויס פון וואס מיינט א נר וואס מיינט א חנוכה וואס מיינט א אור, די אלע זאכן זענען דאך קביעא וקיימא זענען דאס די שורש וואס אויף דעם איז זיך מתלבש די אלע פרטים. לאמיר קוקן אונז אין ספר בראשית עד כאן דברי הקדמה, א זייער א וויכטיגע הקדמה וואס מ'וועט אריינטראכטן פארשטיין די גאנצע סוד פון וואס מיינט פארשטיין וואס מיינט אז פארשטיין דאס בדרך חכמה. דורך צו פארשטיין די חוקים קבועים וואס זענען פאר דעם די אלע זאכן אונז גייען אונז אביסל צו די זוהר איינע פון די איינציגסטע שטיקלעך זוהר ס'איז דא מער ווי איינצעלנע שוין געלערנט

און אין פרשת נח האט דער זוהר געטראפן אז ס'שטייט ותבא אליו היונה לעיס ערה והנה עלי זית טרף בפיו וידע נח כי כלי המים על הארץ

וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, חרוב געווארן א וועלט. און די ערשטע, די ערשטע שטיקל לעכטיגקייט וואס מ'האט געטראפן נאכן מבול, ס'איז טאקע אינטערעסאנט, ס'שטייט נישט דא אז די יונה איז געווען פאר די מבול א צדיק, קען זיין, איך טראכט יעצט מ'קען זאגן א א מהלך אז באמת מוז זיין אזא מהלך ווייל זעהן זעהן אז יא נח איז געווען די איינציגסטע מענטש וואס האט נישט געזינדיגט, נח איש צדיק, נח מצא חן, בעיני השם. און מען פרעגט אלע מפרשים וואס האבן די בהמות פונקט יא געזינדיגט וויאזוי מען קען פארשטיין בכלל די השחית כל בשר דרכו אבער ס'זעהט אויס אז אפשר באשמת אדם אדער אפשר בכלל אפשר בהמות קענען יא זינדיגען כ'ווייס ווער האט אונז אזוי משכנע געווען אז בהמות האבן נישט קיין בחירה אפשר קענען זיי יא זינדיגען ס'קען ווערען טורפים ס'דא ס'דא אזא ענין פון א בהמה וואס איז טורף ס'דארף נישט אפשר זיין אדער ס'דארף זיין אין א מער א איידעלע וועג כ'ווייס נישט וויאזוי מען קען עס פארשטיין אדער די ענין וואס ס'שטייט נזקק לשאינו מינו. אלע בהמות זענען אויך חרוב געווארן, אזוי אזוי שטימט ס'שטימט, ס'איז נישט אפגעפרעגט צו טראכטן אזוי, אזוי פארשטייט מען על כל פנים און דא שטייט לכאורה בפירוש דאס, הגם יש לעיין אפשר כל בשר מיינט דווקא אלע מענטשן, אזוי זאגן חזל, די עופות זענען די בהמות זענען אויך נשחת געווארן. יעצט מ'דארף פארשטיין אן אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דאך דא פון די מענטשן איז נישט אלע מענטשן נשחת געווארן, ס'איז דאך געווען איין מענטש, א נח, נח איז געבליבן דער צדיק. וואו איז דער צדיק פון די בהמות, פון די עופות, פון די חיות? וואו זענען די צדיקים? ווער איז דער צדיק פון די בהמות? וואס איז פשט אז נאר די מענטש איז דא א צדיק און נישט די בהמות? עס קען זיין אז ער רעדט וועגן די פיש אמאל, אז די פיש זענען נישט געווען אין די מבול, איז דא אזא סארט, אזא סארט מהלך, אדער קען מען טאקע זאגן אז די וואס זענען געקומען, אזוי איז דא אנדערע מדרשים, אז די וואס זענען געקומען צו די, צו די תיבה זענען די וואס האבן נישט געזינדיגט. אזוי ווי עס הייסט יעדע נח האט אריינגעברענגט אלע צדיקים די מענטשליכע צדיקים די חיה'ישע צדיקים אבער ס'קען באמת זיין אז ס'דא אויך מינים מיני עופות מיני מיני בהמות וחיות וואס זיי האבן ווייניגער געזינדיגט אדער זיי זענען אזוי ווי דער נח פון די חיות און די יונה אונז ווייסן די יונה איז א דוגמא הגם נישט זיכער אויב ס'איז די מציאות אזוי אבער אין די משלים מיט די דוגמאות זאגט נוצט מען אלעמאל א יונה אלס א דוגמא אויף נאמנות דוגמא אויף איינער וואס איז נישט בוגד בבן זוגו, איינער וואס איז געטריי צו איר בן זוג, איז א יונה. עס זעט אויס אז דאס איז אזוי וואלטן אלע חיות געדארפט זיין פאר די מבול, אז ס'דא א מבול איז געווארן א השחתה, מען קען פארשטיין ווי אזוי עס שטעלט זיך אויס בטבע, וואס דאס מיינט איך ווייס נישט, און די יונה איז די צדיק פון די חיות, די צדיק פון די עופות על כל פנים. און ער איז געבליבן פון די מבול, אבער מער מער מער צו די פשט, דאס איז א מדרש וואס איך האב יעצט אויסגעטראכט, מער צו די פשט איז אז ס'איז געווען א מבול, מבול איז די טייטש אז ס'איז חרוב, נישט נאר די וועלט איז חרוב נאר אפילו, מיר האבן דאס געלערנט, אפילו די צדיקים, אפילו די תיבה איז אויך נישט קיין וועלט, תיבה איז נישט, אסאך מאל רעדט מען און דאס איז א זייער א וויכטיגע נקודה וואס מ'דארף דא פארשטיין, און אסאך מאל איז אויך שוין גערעדט וועגן דעם, די תיבה איז כאילו אזוי ווי מ'קען זאגן א. א ספר זוהר זאגט זוהר זוהר זאגט אז די ספר הזוהר איז א תיבת נח זאגט מען היינט אז די ישיבות זענען א תיבת נח אבער שוין אסאך פאר דעם האט מען געטראכט אויף די משל די פאר מענטשן וואס זיי נעמען זיך צאם און זיי מישן זיך נישט מיט די מיט די המון עם מיט די מיט די חטא פון די וועלט מיט די נשחת הארץ נשחתה זיי זענען די תיבת נח די תיבת נח איז נישט געווען קיין תכלית די תיבת נח האט מען געדארפט ארויסגיין דערפון, געטראכט אלעמאל ס'דא א ווארט פון די בעל שם הקדוש בא אל התיבה אז די ווארט די אותיות התורה והתפילה איז אזוי ווי תיבת נח, מ'דארף אריינגיין אין דעם מיט די גאנצע דעת, אינגאנצן אריינגיין אין דעם, נישט בלייבן אינדרויסן, דאס איז א סגולה, ס'איז א וועג פון מעדיטעישן, א וועג פון התבוננות פון די בעל שם טוב אריינקריכן אין די אותיות התורה, כ'האב אלעמאל געטראכט אז ס'איז אוודאי אין משיבין על הדרוש. וואס טוט דער בעל שם טוב מיט די פסוק ויאמר ה' אל נח צא מן התיבה, שטייט דאך אויך א פסוק מ'זאל ארויס גיין פון די תיבה. סאו ווייזט אבער אויס אז ס'איז באמת דא אזא סארט תיבה וואס מ'דארף ארויס גיין פון דעם, די תיבה איז טאקע געווען א הצלה פורתא, ס'איז געווען בזמנו איז געווען די הצלה, ווער עס איז נישט געווען אין די תיבה איז ארויס, אויב איינער איז נישט אין די תיבה אין א זמן פון א מבול איז צרות, אבער דאס איז נישט קיין וועלט, די וועלט דארף דאך זיין די גאנצע וועלט דארף דאך זיין.

ווי מען קען בכלל בלייבן, און מיט דעם איז דא טאקע א גאנצע מצוה פון צא התיבה, צא, צא מן התיבה, מען דארף טאקע פארשטיין אז אמאל איז דא טאקע א גרויסע ענין פון אנטלויפן, בריחה, מקום אשר ינוס שמה, אונז רעדן אלול, אנטלויפן צו די תורה, אנטלויפן צו די תפילה, אנטלויפן צו אותיות, אותיות פון קדושה, דארף אויך קענען ארויסגיין פון דעם, דארף אויך קענען אזוי ווי חנוכה מער, אפתחי הבתים מבחוץ. קענען מער ארויסגיין פון דעם און מען דארף זען ארבעטן אויף דעם אז די וועלט ווי אונז וואוינען זאל זיין א וועלט פון מענטשליכקייט, פון תורה, פון שכל. יעצט די יונה, די יונה האט א מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע שליחות, מורא'דיגע תפקיד, יא נח זיצט דארט אין תיבה און ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך דא, אנדערע ווערטער זאגט ר' פנחס אין די זוהר אין זוהר חדש דאס איז א דוגמא אויף די אייבערשטער, די זוהר זאגט

אזוי ווי מ'נעמט א נשמה מ'שיקט עס ארויס משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, דער אייבערשטער שיקט ארויס מאצלו, ער זאגט גיי ארום און קוק, גיי קוק זיך ארום, הקלו המים מעל הארץ, גיי קוק זיך ארום צו ס'איז שוין בטל די מבול, צו מ'קען שוין מאכן פון די וועלט עפעס א, מ'קען עס שוין עפעס אויסמענטשלען, מ'קען פון דארט עפעס מאכן עפעס א מענטש, דאס איז דאס דער רבונו של עולם'ס שאלה יעדע מאל וואס איז דא אזא צא מן התיבה, צא מן התיבה איז שוין ביים סוף פון די מעשה אבער אויב מ'קוקט אויף די יונה אליינס האלט מען דאך דארט. און זאגט ר' פנחס ס'דא אסאך מענטשן אסאך אסאך מאל מ'האט ארויסגעשיקט די יונה און די יונה האט תשובה געטון ס'איז צוריק געקומען ותשב אליו היונה יא און וישלח ידו ויקחה שטייט בפירוש ימינך פשוטה לקבל שבים די אייבערשטער שטרעקט אויס די האנט און נעמט ווער ס'קומט צוריק און די זוהר זאגט דאס איז א משל אויף גלות בבל א רמז אויף גלות בבל וואס האט תשובה געטון אבער כ'וויל יעצט רעדן מער בעולם הנפש ס'דא אזא סארט זאך, מ'האט עס אוועק געשיקט, מ'האט עס ארויס געשיקט, מ'האט עס ארויס געשיקט פון די מרחם אמו, ס'איז דא א לשון אין איוב מיין איך, ער שיקט ארויס א מענטש מרחם אמו, ארויס אויפן וועלט, און ס'איז געווען דארט זיבן יאר, איך ווייס, דרייצן יאר, מ'האט געוואלט באקומען דעת, באקומען שכל, און מ'האט תשובה געטון, ותשב אליו אל התיבה, מ'האט נישט געטראפן לא מצאה מנוח לכף רגלה, יא, מ'האט נישט געטראפן, ס'האט מען געזען אז דאס לעבן אויף די וועלט, די וועלט איז נישט קיין גוטע וועלט, ס'איז עפעס א צרה, אנדערע ווערטער, לא מצאה מנוח לכף רגלה, טייטש, מ'זאגט. אז די וועלט איז נאך אלץ א וועלט פון א מבול, און מ'וויל תשובה טון דארף מען צוריק קומען, תשובה איז אוודאי א גוטע זאך, תשובה הייסט דאך גיי צוריק גיין צו אמת, תשובה הייסט דאך צוריק גיין צו די מקור, צוריק גיין צו תחת כנפי השכינה, תחת כנפי ה', מ'האט תשובה געטון, מ'איז צוריק. איז דא אזא וועג און פארדעם האט ר' פנחס געדרש'נט און אסאך וועגן די עורב וואס די עורב איז מרמז אויף דוד המלך וואס קומט פון יהודה שטייט אנכי אערבנו ערב איז א לשון עורב איז א לשון ערב מען דארף אריין זיך מתבונן זיין אין מ'וויל שבת אין די וואס איז די עורב פון ערב וואס איז דאס אזא עורב עורב זאגט אויס ישרא' וואס לבני עורב אשר יקראו די אלע ענינים וואס ער ברענגט צאם וועגן עורב. און דאס איז אזא סארט וועג, מען גייט ארויס און גלייך קומט מען צוריק, עס איז נישט קיין וועג, עס איז נישטא וואס צו טון אויף די וועלט. דער אייבישטער האט זיך אבער נישט מייאש געווען, און איך ליין עס ממש פארקערט פון וואס די אפשר פון די פשוטע פשט פון די זוהר, און דער אייבישטער האט זיך נישט מייאש געווען, און מען קען, דאס איז נישט קיין מצב וואס בלייבט, ולא מצאה מנוח, מען האט נישט געטראפן קיין מנוח, און מען איז צוריק, מען איז צוריק, מען האט תשובה געטון. ס'איז נאר איין סטעפ, ס'איז נאר די ערשטע סטעפ, אזוי ווי גדלות ראשון, ס'איז נאר די ערשטע סטעפ. ס'איז דא ויוסף שלח את היונה מן התיבה, דער אייבערשטער שיקט נאכאמאל די יונים פון די תיבה, צווייטע מאל, ויוסף, אזוי ווי יוסף, דער אייבערשטער שיקט יוסף נאכאמאל ארויס פון מצרים. דעמאלט קומט זי אויך צוריק זי טוט תשובה און די זוהר זאגט דאס איז א רמז אויף גלות יוון ס'איז געווען בעת ערב ס'איז א זמן פון חושך וחושך זו יוון און זיי האבן תשובה געטון די תשובה אבער זעהט אויס איז געווען א בעסערע תשובה פון די תשובה פון די ערשטע תשובה ס'איז נאכנישט די תכלית התשובה זיי האבן נאכנישט משיח דאס גייט זיין די דריטע וואס לא יספה שוב אליו עוד איז נאכנישט געווען ס'גייט זיין, די זוהר זאגט לא יספה שוב אליו, זעט מען אז די אייבערשטער איז מ'ווארט, מ'ווארט אז ס'זאל געשען, ס'שטייט נישט ולא יסף, ער וויל נישט, ער וויל יא, מ'האלט נאכנישט דארט, ס'איז נאך אפן, די די טשעק איז נאך געבליבן אפן. אבער די צווייטע מאל האט מען עפעס אויפגעטון, מ'האט עפעס אויפגעטון מיט די צוריק ברענגען, מ'האט צוריק געברענגט א צעטעלע, און וויאזוי ברענגט א יונה צוריק א צעטעלע, זי האט צוריק געברענגט א עלה זית, א בלעטעל פון א זית בוים, און דער מדרש זאגט טרף בפיה דער זית האט אינגאנצן צוריסן די בוים. אינטערעסאנטע לשון יא, טרף בפיה צייכנט צו די מדרש טרוף טורף יוסף. מען האט עס פארציקט, וואס איז דאס טרף בפיה? ס'איז דאך עלה זית, עס ברענגט זיס, עס ברענגט ברענגט שיינערהייט, וואס איז די טריפה? וואס איז די טורף? ס'איז דא די מדרשים און די גמרא, הטריפני לחם חוקי, ס'איז א בקשה פון די יונה.

אבער מען דארף קענען פארשטיין משיח פאר ער איז געקומען, נישט נאר מען דארף אים קענען פארשטיין פאר ער איז געקומט, יעדע און יעדע משיח פרטי איז אזוי, איך רעד אזוי איך זאג איך רעד יעצט בדרך הלכה למעשה, אז מען וויל ערגעץ אנקומען, מען קען נישט גיין בלינדערהייט, מען קען גיין אזוי ווי א אברהם אבינו אשר אראך איז אויך נישט געווען בלינד, ער האט געוואוסט ווי ער גייט, ער האט געוואוסט, דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט אז ער גייט אים ווייזן, ער האט געוואוסט יעדע מינוט ווי ער גייט, בלינד אפשר אויף נעקסטע סטעפ אבער עפעס האט ער שוין געוויסט ווי ער גייט מ'קען נישט על פי רוב אפשר אברהם אבינו קען נארמאלע מענטשן קענען נישט פועל זיין מ'קען נישט אנקומען מ'קען נישט איבערגייען די טרעפ פון גלות צו גאולה פאר מ'זעהט שוין אין גלות וויאזוי די גאולה גייט אויסזעהן אזוי ווי מ'זאגט ביי די חסידים אז ביזן קרעטשמע דארף מען אויכעט עפעס א גלעזל ברוינפען די ביזן קרעטשמע אזוי שטייט אין ספרים אז די דאס וואס אונז לערנען היינט תורה וואס איז אמת'דיגע תורה איז דא תורה וואס אונז לערנען וואס איז הלכה למעשה וואס איז וויאזוי מען פירט זיך אין גלות דא תורה וואס אונז לערנען וואס איז תורה וואס שטייט אמאל וואס קוים וואס מען פארשטייט עס עס איז סתרי תורה קוים וואס מען פארשטייט עס מען הערט מען הערט עס און ווען מען איז אין א גוטע מצב אין א עפעס אזא מוחין דגדלות גייט עס אריין אין קאפ און שפעטער פליט עס ארויס פון קאפ מען האט נישט קיין מושג וואס עס מיינט וואס מען וויל פון אונז ווייל אונז זענען נישט דארט. אבער די תורה דאס הייסט אזוי ווי א לשון מקדימה אזוי ווי א דמי קדימה די תורה דאס איז געגעבן פון ימות המשיח פון די אתה דע עמתיק און אוודאי איך רעד נישט דווקא פון ימות המשיח איך רעד פון ווי אונז זענען די תורה דאס איז ס'גייט אמאל זיין פשוט ס'גייט אמאל זיין קלאר ס'גייט אמאל אריינגיין אין קאפ אבער ביז דערווייל האט מען עס אזוי איז פארציקט און איך דארף זייער שטארק אנכאפן אחזתיו ולא ארפנו טרף בפיו זאלסט קענען האסט ביסל געכאפט, ס'איז געווען טרייפה, טרוף טורף יוסף, ס'איז געכאפט, ס'האט אביסל געכאפט, אביסל בגניבה אפילו, ס'איז אביסל, מ'האלט נאכנישט ביים קרעטשמע, וויאזוי מעג מען טרינקען די ברוינפן, מ'דארף נאך פארן, מ'האט נאך ארבעט צו טון, אבער מ'קען נישט, מ'מוז קענען האבן א גוטע אימעדזש, מ'זאל האבן א גוטע קלארע אימעדזש, וויאזוי ס'וועט אויסזען, אסאך מאל, א מענטש וויל ווערן א, וואס ער וויל ווערן, ער וויל ווערן א צדיק, ווערן א גאון, דאס איז א גוטע זאך, עס איז א לאנגע וועג.

א יוגנט קען מען מחנך זיין גמרא תוספות, קען מען מחנך זיין קדושת לוי, קען מען אויך מחנך זיין צו ימות המשיח, וואס מיינט עס זיך מחנך זיין צו ימות המשיח, ס'איז עפעס א סתם א דרש פון די בני יששכר, הכנה צו משיח, לשון חינוך, כ'מיין אז ס'מיינט כפשוטו ממש. מ'דארף קענען פרעקטיסן, חינוך איז טייטש פרעקטיס, זיך צוגרייטן, פרעקטיסן. פרעקטיסן ווי אזוי ס'גייט אויסזעהן ווען אונז גייען שוין זיין צדיקים. יעצט בין איך נישט קיין צדיק און נאכדעם וואס איך גיי ענדיגן די אכט טעג חנוכה גיי איך צוריק גיין פרעסן דאונאטס אפשר שוין אינמיטן די חנוכה. דאס ווען איך דאס איז ווי אונז זענען יעצט מיר זענען נאך אין גלות. אבער מ'עט פרעקטיסן פאר אפאר מינוט פאר צוואנציג סעקונדעס ביי די חנוכה לעכט און פרעקטיסן ווי אזוי די צדיקים פירן זיך חנוכה.

איי, ס'גוט, האט ער געטראכט דעמאלטס שויתי השם לנגדי תמיד? ניין, ער האט געטראכט אז די דייטש קומט נישט, שלאגט אים אין א מינוט. אבער דאס איז א חינוך, דאס הייסט חינוך פאר גאולה, דאס הייסט מ'האט זיך מחנך צו לעבן, דאס איז א זייער א פשוט'ע דוגמא, זיך מחנך צו לעבן, וויאזוי וויאזוי טוט מען, מ'קען אפילו נישט מאכן ממש נאך, נאכמאכן איז נישט קיין חכמה, אבער בתמימות נאכמאכן, בתמימות. איך פיר זיך, כ'בין זיך מחנך וויאזוי איך גיי טון, וויאזוי איך גיי טראכטן, וויאזוי איך גיי פארשטיין, וויאזוי איך גיי מגיב זיין צו זאכן, ווען משיח גייט קומען, ווען איך וועל שוין זיין, ווען די יצר הרע וועט אוועקגיין, גייט דאך אמאל אוועקגיין די יצר הרע, ביי די וועי ס'געשעט צו יעדער איינער, אלע יצר הרע'ס גייען אוועק, צו פאר מ'שטארבט צו נאך מ'שטארבט, כ'ווייס נישט ווען, ס'גייט אוועק, עס מאכט זיך אסאך מאל א מענטש ווערט עלטער און פארשידענע נארישע יצר הרע'ס וואס ער האט געהאט גייען טאקע אוועק, ס'וועט קומען אנדערע נייע, איך זאג נישט, אבער ס'גייט אוועק, א מענטש קען דאך גיין צוואנציג יאר זיך מאכן שלאגן וועגן נארישקייטן מיט זיין ברודער, עט סאם פוינט וואקסט ער אויף, יא דאס איז שטותים, ס'איז בכלל נישט קיין נושא ביי אים, מ'קען זיך שוין יעצט פירן אזוי. מ'קען נעמען פשוט'ע זאכן און און זיך פירן אזוי, זיך פירן כאילו, ס'איז כאילו, ס'איז פאלש, ס'איז כאילו, כאילו, ס'איז חינוך, וואס הייסט גאנץ גאנץ חינוך הייסט דאך כאילו, כאילו ביסט א גדול און די לייגסט שוין תפילין, דיין תפילין איז דאך נישט כשר, איז דאך דיין ברכה איז א ברכה לבטלה, יא אבער היא הנותנת ביסט דאך א קטן קענסטו מאכן א ברכה, שיין, איז די זעלבע זאך, איך בין דאך א נישט קיין, נאך משיח איז נאכנישט געקומען, יא אבער כ'קען דאך, כ'קען זיך אזוי גוט אריינבייסן אין די עלה זית, אין די שמן זית, כ'קען גוט אריינבייסן אין דאס, און דאס האט די יונה געטון שוין ביי די. ביי די ערשטע גלות, ביי די ערשטע מבול, האט אריינגעביסן אין די עלה זית, און זאגט איך האב געטראפן אז עס וואקסט נאך עלה עפעס זית, און מען קען מאכן פון די וועלט עפעס, מען קען, ס'גייט אמאל זיין שמן זית, ס'גייט אמאל זיין פון דעם, און טאקע ווען מען קוועטשט אויס עלה זית אפשר קומט ארויס אביסל שמן זית, דאס איז די לויטערע שמן זית וואס קומט ארויס ווען מען כאפט זיך אן אין די חינוך, אין די. חינוך לגלות לגאולה העתידה אויף דעם קומען איז אונז די דריטע גלות האלט נאך דארט אבער האט כאטש דאס דאס זאגט דער זוהר איז משמע ער זאגט אזוי אז וויבאלד אונז האבן דאס אונז האבן שוין געכאפט די שטיקל עלה זית האבן מיר שוין געכאפט יעמאלטס גייט מען ווייטער צו די וישלח נאכאמאל געשיקט און ולא יספה שוב אליו עוד וואס איז נאך נישט צוריק געקומען און אונז זענען אלע אין אלע מיני זאכן וואס איז מען נאך נישט צוריק געקומען אבער כאטש האט מען קען מען זיך קען מען טעסטן מען קען קייען די עלה זית די חינוך.